זיי האבן געהאט פריער אז פון עתיד לבוא וועט מען וויינען אדער וועט מען וויינען מ'וועט מספיד זיין משיח בן יוסף אדער וועט מען וויינען מ'וועט מספיד זיין די יצר הרע און מיר רעדן אביסל פון משיח בן דוד תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו משיח וואס גייט מגלה ווערן במהרה בימינו אומר לו הקדוש ברוך הוא די אייבישטער זאגט אים שאל ממני דבר ואתן לך

און די זעלבע זאך ווען איך גיי אוועק פון די וועלט זאל איך לעבן מיט דאס. ס'איז נישט ס'איז נישט די די לעבן אדער די שטארבן. ס'איז די לעבן מיטן אייבערשטן. אז יא אז דאס האסטו אויך אין זין ווען דו בעטסט כתבנו בספר החיים. דאס איז חיים. ביים אייבערשטן, לעבן מיטן אייבערשטן. לאמיר צוריקגיין צום יצר הרע. דרש רב עוירא ואיתימא רב יהושע בן לוי. זיבן שמות האט די יצר הרע. האט זיבן, זיבן מיני וועגן וויאזוי ער קומט צו א מענטש. הערסט? זיבן מיני וועגן. דא האבן מיר הקדוש ברוך הוא קראו רע. די אייבערשטער רופט אים רע. דאס שלעכטס. איך ווייס א מענטש רשעות.

הטריחהו במלחמתה של תורה, לערן תורה, מאכן מיט אים א מלחמה. ואם צמא, אויב איז ער דארשטעריג, ער וויל דיך מאכן זאלסט נאכלויפן תאוות, השקהו מים, זאגט רש"י מים איז דאך אויך תורה, הוי כל צמא לכו למים. כי גחלים אתה חותה על ראשו, מיט דעם גיסט אים קוילן אויפן קאפ, והשם ישלם לך. זאגט אל תקרא ישלם לך, אלא ישלימנו לך, זאגט רש"י שיהיה שלום יצרך עמך, ואוהבך, דער יצר הרע העט אויכעט שלום מאכן מיט דיר, ער העט דיך אפלאזן, ער העט דיך שוין, אזוי איז ווען מען לערנט תורה, גייט אריבער א שטיק צייט, דער יצר הרע לאזט אפ דעם מענטש. ישעיה האט אים אנגערופן א מכשול, ער זוכט צו שטרויכלען, אזוי ווי שטייט סלו סלו פנו דרך עפנטס אויף די וועג הרימו מכשול מדרך עמי, נעמטס אוועק די שטרויכל, זעה איך אז עס איז א שטרויכל, יחזקאל הנביא האט אים אנגערופן אבן, אזוי ווי שטייט והסירותי את לב האבן מבשרכם, איך וועל אוועקנעמען די פארשטיינערטע הארץ, ונתתי לכם לב בשר, דער רבי זאגט אין חיי מוהר"ן לב בשר איז די אותיות ברסלב.

וואס מיינט די צופוני? דאס די יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם, ער האט באהאלטן אין די הארץ פון א מענטש והדחתיו אל ארץ ציה ושממה, כ'על אים פארשיקן אין א פלאץ וואס קיינער איז דארט למקום שאין בני אדם מצויין להתגרות בהן, ער וועט זיך נישט קענען רייצן מיט זיי. עס פארוואס טאקע? ווייל את פניו אל הים הקדמוני, דרש'נט די גמרא אזוי שנתן עיניו במקדש הראשון, קדמוני איז דער ערשטער. ער האט גענומען דעם ערשטן בית המקדש און עס חרוב געמאכט והרג תלמידי חכמים שבו וסופו אל הים האחרון נאכדעם שנתן עיניו במקדש שני דאס איז דאך אחרון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו וועגן דעם גייט אים דער אייבערשטער פארטרייבן אין א מדבר אין א פלאץ און ועלה באשו ס'גייט זיין מידה כנגד מידה ועלה באשו ותעל צחנתו זאגט רשי מפני שעלה באשו וצחנתו שמניח אומות ומתגרה בישראל וויבאלד ער האט פארשטינקען די אידן דארף מען אים מאכן ער פארשטינקען ווערן שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל ער האט גענומען די אידישע קינדער און זיי געמאכט זינדיגן זיי סוף פסוק כי הגדיל לעשות כי הגדיל לעשות וואס הגדיל לעשות אמר אביי אז איבער תלמידי חכמים רייצט ער זיך נאך די מערסטע יותר מכולם דא קומט א מורא'דיגע מעשה, ס'טוט מיר אסאך חיזוק פון דעם. אביי האט אמאל געהערט ווי א מענטש שמועסט זיך אפ מיט א פרוי, כי הא דאביי שמעיה לההוא גברא, וואס ער זאגט פאר א פרוי דקאמר לההיא אתתא, נקדים לאמיר אויפשטיין צופרי וניזיל באורחא, און מיר גייען צוזאמען, מען דארף אריינגיין אין שטאט, זיי פון איין שטעטל צום צווייטן שטעטל, און נישט זאלן וואקן אליינס, מען דארף זיך אויך דינגען, לאמיר אויפשטיין פארטאגס און צוזאם וואקן אין די רעילראוד. רעיל? נישט רעיל, טרעיל! אין א טרעיל! האט אביי געטראכט, איך מוז אויך אויפשטיין פארטאגס, איך מוז מיטגיין מיט זיי, ווייל איך מוז זיי אפשיידן פון עבירה. ס'גייט דאך זיכער נישט סתם אונטערוועגנס. איזיל אפרשינהו מאיסורא, איך גיי זיי אפשיידן פון עבירה. שוין, אזל איז אביי זיי נאכגעגאנגען, בתרייהו, תלתא פרסי, באגמא, אין פעלדער, ליידיגע פלעצער, דריי פרסה. ווייסט וואס א פרסה איז. פרסה איז פיר מיל, בקיצור א לאנגע וועג געוואקט. כי הוו פרשי מהדדי, ווען זיי זענען אנגעקומען צו די פרשת דרכים, און יעדער האט געוואלט גיין צו זיין שטאט. שמעינהו האט אביי געהערט דקאמרי, ווי זיי זאגן איינער פארן צווייטן, אורחין רחיקא. שוין, מ'האט געהאט א לאנגע וועג. און יעצט קען מען שוין נישט גיין צוזאמען מער, וצוותין בסימא. אוי, ס'וואלט געווען זייער געשמאק, ווען מיר קענען ווייטער גיין צוזאמען, אבער. באט, קען צו זיך קומען. אמר אביי אי מאן דסני לי הוה אויב וואלט עס געווען מיין שונא זאגט ער אויף זיך זאגט רשי אויב מיין שונא וואלט זיך ווען מייחד געווען מיט א פרוי אזוי ווי ווען איר לא הוה מצי לאוקמיה נפשיה דאס איז ווייל אטמא לא היו אמת. און אז זיי צובראכן אבער ווי קען זיין א איש פשוט איך האב נישט דער סיי וואס זיי אוז און טור און נאש שבי איבר די דאש איך איך איך איך זוי א מענטש טייט ביים טיר ווען איך אריין גיין אז זיי געווען אזוי אזוי אזוי

יא, דער פריער מענטש איז שוין מסוים, ער קען וואקן הונדערט טעג מיט א פרוי און און און ער טוט נישט גארנישט. די סגור מי חבר, די סגור למני. דאס טייטש כי הגדיל לעשות, זאגט אביי דאס איז בתלמידי חכם. איז האט מען דא זיבן נעמען פאר די יצר הרע, וועסט אריינקוקן ליקוטי מוהר"ן, אין די ערשטע חלק סימן כ"ה סוף, דער רבי האט א גאנצע תורה וועגן דמיון. אז דער מענטש דארף ארויסגיין פון דמיונות און קומען צום שכל, שכל איז די אייבערשטער, עפעס אנדערש איז דמיון, זאגט דער רבי צום סוף אז מען דארף געבן א נייעם נאמען פארן יצר הרע, וואס איז דאס די נעמען? כח המדמה, דמיון, דאס איז ממש א רוח הקודש פאר אים, כ'ווייס נישט וואס די אמאליגע צייטן איז געווען, היינט דא איין יצר הרע, דמיון, אלע מחשבות מיט זאכן מיט דמיון, אלעס איז דמיונות, ווייל רוב רוב זאכן וואס דער מענטש גייט אריבער איז בכלל נישט קיין נישט קיין נסיון ער קען מיר נישט טון ס'איז ער דמיונ'ט זיך אויס האב איך געפרעגט אים פון די קוקן און פון פון נישט היטן די אויגן ס'אלעס דמיון קוקט ער זיצט אין א קעל קאמפיוטער קוקט און נאכדעם רחמנות איז ער מוציא זרע לבטלה ער דמיונ'ט זיך ער דמיונ'ט זיך אויס א בילדער

חלק א' סימן עין בית. אויב דו ווילסט שבת איז אה... אריינקוקן. ערשטע שטיקל. נאך איז דא חלק א' סימן קוף למד. עין בית.

האקט אפ מיט א עבירה, ביסט שוין שוין פאר מיר פארדארבן פאר די קען דאס וואס לעבן מיט אין פוש די מענטש ווי אילם אזוי שטייט צופה רשע לצדיק דער רשע שטייט און קוקט אויף לאקערט אויפן צדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו נאר דער אייבערשטער העלפט האט מען די כוחות אזוי שטייט השם לא יעזבנו בידו

אם פגע בך מנוול, אויב די מנוול דאווענט אין דיך, אז די דאווענען איז, איז שוין, זאל מיר, נישט, כאן איז די מענטש, משכהו לבית מדרש איז אויך גוט, ווייל דאס איז דאך ציען צום בית מדרש. צו טיף? הא? אקעי, מ'וועט לערנען שבת, ווען מ'דארף דארף, מ'וועט לערנען שבת, ס'איז דא נאך א פשט, ניין, נישט דאס, נישט דאס, פגע בך מנוול משכהו לבית מדרש, איין, איין, איין שעה צו רעדן. און דא נאך א פשט קוק קוף זיין אוי רייסט די זאך דער רבי דער רבי געזאגט וואס טוט מען אז די מנוול איז אין בית מדרש ברענג דעם דיבור

אויב איז ער אזוי שטארק אזויווי א שטיין עט ער אויך צוגיין נימוח אם ברזל הוא אויב איז ער דער אייזן מתפוצץ עט איז ווי זעהסטו אם אבן הוא נימוח וואס דאס איז הוי כל צמא ווער ס'איז דארשטיג לכו למים זעה איך אז די תורה איז וואסער און ס'שטייט דאך אבנים שחקו מים אז וואסער קען צו צו אבנים שחקו מים זעה איך אז לערנען קען מאכן פונעם יצר הרע וואס איז א שטיין אויס אם ברזל מתפוצץ וואס שטייט הלא כה דברי כאש די ווערטער פונעם אייבערשטן אזויווי פייער נאם השם וכפטיש יפוצץ סלע. זעה איך פון דא, אז די, די, די, די, די תורה וואס איז פייער, עט, עט, עט, עט וועלדן דעם יצר הרע. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, קודם מאכט ער דער מענטש זאל זינדיגן, ומעיד עליו בעולם הבא, און ער קומט נאך דעם, עדות זאגן, שנאמר מפנק מנוער עבדו, ווער ס'איז מפנק, דאס איז ספוילט דעם עבדו די יצר הרע, דאס איז די עבדו של אדם, ואחריתו יהיה מנון, צו סוף וועט ער זיין מנון. וואס איז מנון? אין די חשבון פון אט בח פון רבי חייא קומט אויס אז סהדה עדות איז מנון. ס'דא א וועג ווי עס גייט אט בח, ס'דא את בש, את בש קענסט עס? את בש איז אנשטאטס אלף איז ת', אנשטאטס בית איז שין. את בש האט מען געהאט אין די גמרא אויבן אז בבל ווערט אנגערופן שיישאך ווייל בית בית איז שין שין און למד ס'קומט אויס כף. נאכדעם איז דא א חשבון פון אט בח יעדע אות וואס עד וואס עד צו צען אדער צו הונדערט אדער צו פינף הונדערט טוישט זיך. א' מיט ט' איז צען.

איך בין נישט אייז פון ארט באך כאפט אלע אויס קענען רעש א רייע סיריעס יעדן מיט צד איך איז הונדערט קיס מיט פיי למד מיט איין מען מיט סמך איז מייעס קיס קעניש קוף, וואס שטייט דא ווייטער? אה? דא שטימט עפעס נישט, ניין?

וואס האב איך געהאט אין די נעכטיגע, נישט אין די נעכטיגע, אין די נעכטיגע שיעור, אין אנפאנג דף, אז דער יצר הרע קודם איז דומה צו א שפינען וועב, אכ פ שפעטער ווערט ער שטערקער. רב הונא פרעגט א קשיא, איינמאל שטייט כי רוח זנונים, התעה, ס'איז משמע התעה איז משמע טעות בעלמא זאגט רש י, נאכדעם זאגסטו כי רוח זנונים בקרבם, איז משמע זאגט רש י נטוע בלבם, יעצט ענטפערט די גמרא בתחילה התעם, אנפאנג דער יצר הרע קומט ער אראפ צו א מענטש אזוי.

אין אויך דער ריפטער מאלאבוס איש אז ער שטייט ביי יובל היי לייך לאיש הוא שט פאר דער מאסטער ווען דער נביא קומען פרעגן דוד המלך זוכן זיין אווייד זי קומען א דארך גייער אוי איך וועל איך אכט מיט זיין אין קול לאס עס לא אוי ריי איך נאך ריפטער שוין אוי ריי איך אין נאך דאס אז ביי יובל איך גיבט צו איש ראש גענומען דער שייפעל פון דעם רומן אוי אסאי לו איש צבוע אילא אז ער גייט ער קודם קומט ער

יא סהאר דיך צו ואשר הרי אויסי וואס איך האב שלעכט געמאכט און מיר זאך אין למול שורש מקרו פון אולי וואס זיי געדרייט סיקים דאס מוידט איר א גליין של צנאי מיט צו וואלט מיר נישט געהאט קיין יעדן וואלט נישט געקענט גאר נישט ענטפערן איך זעה ואשר הרי אויסי צו מיר זאגט די אייבערשטער אליינס זאגט איך האב שלעכטס געטון דורך דעם שאפן יצר הרע. נאך זעט מען הנה כחומר ביד היוצר, אז די אידישע קינדער זענען אזוי ווי א חומר, אזוי ווי ליים אין די הענט פונעם דער וואס מאכט טעפ, כן אתם בית ישראל, זעט מען אז אונז זענען אין די הענט פון די אייבערשטער, ואידך והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, איז פון די פסוקים זעט מען אז די אייבערשטער אזוי ווי איז מודה אז ס'איז שווער מיטן יצר הרע. רב פפא אמר אף מהאי נמי וואס שטייט ואת רוחי אתן בקרבכם. איך וועל אריינלייגן מיין רוח. וויבאלד מ'האט נישט געהאט פסוקים וואס גייט זיין לעתיד לבוא, וועט די גמרא ברענגען נאך פסוקים. שטייט ויראני השם, דער נביא זאגט, דער אייבערשטער האט מיר געוויזן ד' חרשים. וואס הייסט חרשים? זאגט רשי אומנים. פיר פיר.

בוימייסטערס מאן נינהו ארבעה חרשים אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידי משיח בן דוד משיח בן יוסף זיי גייען דאך בויען די בית המקדש זאגט רשי משיחים שניהם חרשים לבנין בית המקדש ווייטער אליהו הנביא איז דאך אויכעט א חרש אויכעט א בויער ווייל ער האט דאך געבויט די מזבח אויף הר הכרמל און די כהן צדק ווער איז כהן צדק זאגט רשי דאס איז שם בן נח וואס איז שם בן נח א חרש ער האט געבויט די תיבה על שם בנין התיבה שבנה עם אביו. איך האב געזעהן די פיר. פרעגט די גמרא מתיב רב ששת אי הכי היינו דכתיב, וואס שטייט דאך ויאמר, שטייט דאך ווייטער אלה הקרנות אשר זרו את יהודה. לכאורה די פיר קומען דאך זיכער צוריקברענגען אידישע קינדער, נישט אלה הקרנות די פיר. האבן צושפרייט אידן אשר זרו את יהודה, אמר ליה האט ר' חנא געזאגט ניין דו פארשטייסט נישט די פסוק, שפיל לסיפא דקרא, שטייט ויבואו אלה להחריד אותם, זענען געקומען להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים הנושאים את קרן אל ארץ יהודה לזרותה, די פיר חרשים איז נישט די פיר, זיי זענען נישט די פיר קרנות וואס האבן צושפרייט די אידן, זיי קומען זיך שלאגן מיט די פיר פעלקער וואס האבן צושפרייט די אידן.

אדם שת און מתושלח, די דריי צדיקים זאגט רשי מן הצדיקים שהיו קודם המבול שלא חטאו כדור אנוש, און מתושלח אויך צדיק גמור היה, דאס איז אויף איין זייט און אברהם און יעקב און משה משמאלו, און מאן נינהו שמונה נסיכי אדם ווער זענען די אכט ישי, דוד'ס טאטע שאול, שמואל, עמוס, צפניה, צדקיהו, און משיח, און אליהו. יעצט גיימיר צוריק גיין צו שמחת בית השואבה וואס איז די משנה, עס איז געשטאנען אז עס איז געווען פיר גרויסע מנורות, גרויסע מנורות מיט פיר גרויסע שיסלען אויף די מנורה, מיט פיר לייטערס, און די יונגע כהנים האבן ארויפגעשלעפט תנא גובהה של מנורה חמישים אמה. שטייט ווייטער אין די משנה אז די פיר קינדער פון פרחי כהונה האבן געטראגן כדי שמן פון מאה ועשרים לוג. סאו די גמרא וויל וויסן מאה ועשרים לוג איז געווען יעדע ספל אדער איקא, איבעיא להו מאה ועשרים לוג כולהו, יעדער בחור, דאס אלע צוזאמען, איז געווען מאה ועשרים לוג, אז יעדער יונגל האט געטראגן דרייסיג לוג, אדער לכל חד וחד, איז געווען, תא שמע שטייט א ברייתא ובידיהם כדי שמן של שלושים שלושים לוג, שהן כולם, וואס צוזאמען איז עס מאה ועשרים לוג. תּנא מ'האָט געלערנט אין אַ ברייתא, די יונגע כהנים האָבן געדאַרפֿט האָבן מער כּוח, זענען געווען מער שטערקער והן משובחים היו יותר מבנה של מרתא בת בייתוס, שטערקער ווי דער זון פֿון מרתא די טאָכטער פֿון בייתוס. וואָס איז ער געווען? אמרו על בנה של מרתא בת בייתוס שהיה נוטל שתי ירכות של שור הגדול, מ'האָט געשאָכטן אַ גרויסן אָקס, געדאַרפֿט אַרויפֿשלעפּן די פּאַרט אויפֿן מזבח, וויפיל מענטשן האבן געדארפט האבן געדארפט ארבעטן ביי א פר פֿיר און צוואַנציק כהנים האבן געדארפט ארויפטראגן די פארטס אויף די כבש און ארויף אויפן פייער אבער ער איז געווען אזוי שטארק ער האט געקענט ארויפטראגן ביידע ווענט מיין שתי ירכות של שור הגדול שלקוח באלף זוז שלקוח באלף זוז, דאס איז א טייער גרויס ומהלך עקב בצד גודל, ער איז געגאנגען אזוי שטאט, זאגט רש"י געווענליך א מענטש טראגט א שווערע זאך, לויפט ער שנעל, עס פלאצט אראפ, זאגט רש"י, דרך נושא משא לרוץ, ער איז געגאנגען אזוי שטאט, ולא הניחו אחיו הכהנים לעשות כן, די כהנים האבן אים נישט געלאזט טראגן ביידע פיס, ווייל משום ברב עם הדרת מלך במילא מ'האט געוואלט ווי רשי זאגט שטייט אין מסכת יומא פר קרב בכ"ד משום ברב עם הדרת מלך אבער סאו די כהנים וואס די קליינע יונגע כהנים זענען ארויף אויף די לייטער וואלווי מיט די אויל זענען געווען שטערקער פרעגט די גמרא מאי משובחין פארוואס אילימא משום יוקרא ווייל ס'האט געוואויגן? הני יקירי צוויי, צוויי דיכטן פון א אקס וועגט מער ווי ווי דרייסיג לוג אויל. ענטפערט די גמרא אבער ווי וואגט ער דארף דאך האבן דעם גריפ אויכעט. התם איז א כבש.

די מנורות האבן לעכטיג געמאכט פאר יעדן, תנא אשה היתה בוררת חטים לאור בית השואבה, פרויען פלעגן קענען קלויבן ווייץ פון די לעכטיגקייט, תוס' פרעגט פון א ירושלמי, דף נ ג, ירושלמי פריך, וויאזוי מעג מען נוצן מ'טאר דאך נישט הנאה האבן פון, מ'טאר דאך נישט הנאה האבן פון הקדש? ומשני דקול ומראה וריח אין בהם משום מעילה. אז דו הערסט די לוויים זינגען צו שמואל, אדער דו זעהסט די שיינע בית המקדש, אבער תוס' פרעגט אבער למעשה, אקעי לאמיר זאגן מעילה איז נישט דא אבער א איסור איז דאך דא, זאגט תוס' בוררת לאו דווקא, ער נוצט א דוגמא, אז א גוזמא, א פרוי וואלט ווען געקענט קלויבן ווייץ ווי שיין לעכטיג ס'איז געווען. איך לייען נאך דריי שורות, חסידים ואנשי מעשה, תנו רבנן, ס'איז געווען וואס האבן געמאכט אזא ניגון, אשרי ילדותנו, וואויל איז אונזער יוגנט, אז יעצט שעמען זיך נישט, אונז זענען געווען אפגעהיטן אלס קינד, שלא ביישה זקנותנו, דאס איז חסידים ואנשי מעשה, נאכדעם איז געווען, אז מען זינגט אשרי זקנותנו, וואויל איז אונז יעצט, שכפרה את ילדותנו, ס'האמיר תשובה געטון. דאס איז בעל תשובה. אלו ואלו אומרים, אוי אשרי מי שלא חטא. אלע האבן געזינגען דעם ניגון. אשרי מי מי שחטא. ווער עס האט געזינגען? און ווער עס האט געזינדיגט?

רשע מרושע די יצר הרע, ער איז א רע, ער איז א רשע, א צופוני, א מכשול, א אבן, ער וויל נאר דער מענטש זאל אפמאכן ביי זיך, לאז אפ, ס'איז נישט פאר דיר, ער וויל הרג'ען א מענטש, און דער רבי פייט מיט אים, דער רבי זאגט דו קענסט, געוואלד זייט איך נישט מייאש.